מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, און אזוי ווי אלעמאל הייבן מיר אן מיט די מעלה און די גרויסקייט וואס תהילים טוט אויף, און מיר אויכעט היינט וויבאלד עס וועט ארויסקומען דעם חלק פון די מעשה וואס מיר דערציילן היינט וועט ארויסקומען דאנערשטאג פאר ראש השנה, וועט מען ברענגען א בריוו וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט צו תלמידי הישיבות, און זיכער אז ס'איז נוגע צו יעדן איינעם און איינעם, נישט נאר צו תלמידים, נאר יעדער איינער, אז מען דארף וויסן אז מען געפינט זיך, מיר געפינען זיך, בחסד פונעם אייבערשטן געפינען מיר זיך אין חודש הרחמים, וואס אין דעם חודש שיינט די שלש עשרה מידות הרחמים, און דעם חודש איז א הכנה צו חודש תשרי ס'איז דער לעצטער חודש פון יאר, און מען דארף געדענקען אז צו קענען באקומען א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה דארף זיין דער ענין פון די הכנה, דארף זיין דער ענין פון תשובה, מען דארף אויסרעכענען די זאכן וואס איז נישט גוט און עס פאררעכטן, מען דארף וויסן די זאכן וואס מען טוט גוט זאל מען ממשיך זיין און טון בעסער, און מען דארף געדענקען. עס דארף זיין אזוי ווי א עבד, א קנעכט, בעט זיך ביי זיין אדון, אזוי דארפן מיר זיך בעטן ביי דעם אייבערשטן, און מען זאל פארשטיין אזוי ווי מען זאגט אין סליחות, זאל זיין טאקע מיט א אמת, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, אז דו אייבערשטער ביסט גערעכט, און מיר זענען פארשעמטע מיט דעם ווי אזוי מיר פירן זיך. און דער רבי איז ממשיך, טייערע תלמידים, איר זאלט וויסן אז אין די צוויי טעג פון ראש השנה וואס ס'קומט, פון א שעה פארן מנחה פאר ראש השנה ביז נאך מעריב פון מוצאי ראש השנה איז די צייט זייער א טייערע צייט, יעדער איינער פון אייך זאל האלטן אין איין זאגן תהילים טאג און נאכט, ווייל אין די צוויי טעג דארף מען זייער אכטונג געבן מען זאל נישט רעדן קיין איבעריגע ווערטער, נישט רעדן קיין דיבורי חול, זייער זייער שטארק אכטונג געבן, וואס ווייניגער שלאפן, און האלטן אין איין דאווענען און זיך בעטן ביים אייבערשטן פון טיפעניש פון הארצן, און יעדן מינוט וואס מען האט זאל מען זאגן תהילים. און ער לייגט צו אויכעט א אינטערעסאנטע זאך אז די אלע וואס זיי רייכערן א גאנץ יאר און זיי רייכערן יום טוב אויכעט איז ראש השנה זאל מען נישט רייכערן און מיט מען דארף עס וואלט געווען א גלייכע זאך אז מען זאל משפיע זיין אויף ידידים און חברים אז ראש השנה איז א טאג פון קבלת המלכות מ'איז מקבל דעם מלך דארף מען זיין אין א אופן פון ביטול און רייכערן ווייזט עפעס אויף אזא ברייטקייט מען נעמט א ציגאר און מען רייכערט זאגט דער פריערדיגער רבי אז מען זאל נישט רייכערן אויכעט און ער לייגט צו נאך א געשמאקע זאך וואס מען טוט עס טאקע ביז היינט אין אלע ישיבות פון פון ליובאוויטש אז ס'איז זייער ריכטיג אז די תלמידי הישיבה זאלן מאכן משמרות אז אין ביידע נעכט פון ראש השנה און אין ביידע טעג פון ראש השנה חוץ פון די צייט וואס מען דאוונט זאל אלעמאל זיין א קבוצה מען גיט אכטונג אז זאל זיין א קבוצה פון 10 מענטשן 10 בחורים און מען האלט אין איין זאגן תהילים א גאנצע צייט און די ווען די ערשטע קבוצה ענדיגט קומט די צווייטע קבוצה און נעמט איבער אזוי זאל זיין א המשך אז די גאנצע צייט פון די פון די 48 שעה אדער מ'דאוונט אדער מ'האלט אין איין זאגן תילים און אויכעט אין יום כיפור עשרת ימי תשובה זאל מען לערנען מער און מ'זאל זאגן תילים מער און יום כיפור יום הקדוש זאל זיך משתדל זיין אויכעט ווען מ'האט א מינוט צייט זאל מען זאגן תילים און ער לייגט צו אז ווען ס'קומט סוכות זאל מען זיך פרייען זייער שטארק מיט דעם יום טוב ווי דער אייבישטער זאגט ושמחת בחגך, און אזוי אויך מען זאל זיך פרייען זייער שטארק מיט די שמחת תורה, ווען ס'קומט שמחת תורה זאל מען זיך פרייען מיט די תורה. מ'וועל ממשיך זיין מיט דעם סיפור פון רבי יוסף מבעשענקאוויץ וואס ווערט אנגערופן יעצט רבי יוסף בעל עגלה, אז אין תקס"ד איז ער געווען ביים אלטן רעבן, און ער איז געווען א געוואלדיגער גאון און א עובד השם ער פלעגט דאווענען שעה'ן ווי מען דערציילט אין די מעשה פריערט יעדער איינער קען הערן פריערט ווי די מעשה איז און ער איז געקומען צום דער אלטער רבי האט אנגעזאגט דעם אייניקל דעם צמח צדק ווען ער איז געווען א יונגער בחור ער זאל זיך צוקלעפן צו אים און רעד מיט אים ווייל ער איז א גרויסער גאון און ס'לוינט זיך צו מסב צו האבן צו טון מיט אים און ווערט אנגערופן יוסף בעל המסביר און ער ווערט אנגערופן אין די גאנצע שטעטלעך ארום יוסף הוא המשביר ער איז דער וואס גיבט ער קען שס און רמב"ם און שלחן ערוך אלץ אויסעווייניג, זאגט אים דער אלטער רבי לטובת נשמתו זאל ער ווערן א בעל עגלה, און אין צען יאר ארום איידער צו ווערן א רב זאל ער ווערן א בעל עגלה, אין צען יאר ארום איז שוין געווען נאך די הסתלקות פון אלטן רעבן, איז מען געקומען צו אים בעטן אז ער זאל ווערן א רב אין די שטאט ליעפלע, האט ער זיך געכאפט אז יעצט איז די צייט אויף צו ווערן א בעל עגלה, עס האט אים גענומען א לאנגע צייט און ער האט זיך געקווענקלט און געקווענקלט, ער האט געהאט ביטערע טעג און צובראכן און געוויינט, ער וויל נישט ווערן קיין בעל עגלה, רבי יוסף, רבי יוסף בעל מסביר וועט ווערן א בעל עגלה, צום סוף האט ער, איז ער געפארן אין א שטאט און האט זיך געטראפן מיט דעם, מיט דעם חבר זיינעם חיים יהושע דער בעל עגלה, און מ'האט אים גערופן חיים יהושע וועליזער, און האט זיך פון אים, מיט אים גערעדט, האט אים דערציילט, האט אים יענער געזאגט דו מוזט ווערן, און ווי דערציילט פריערט אז די ווייב האט גלייך פארקויפט אירע תכשיטים, אירע פערל מיט די צירונג, און זי האט אים געגעבן די געלט אויף קויפן א פערד, ער איז געווארן א בעל עגלה, און האט אנגעהויבן צו טון די ארבעט און האט זיך צוגעוואוינט צו דעם. און איינמאל ס'איז געווען אין שוין צוועלף יאר נאך וואס ער איז געווען ביים אלטן רעבן אין תקע"ו, איז ער געפארן פון פון פון בעשענקאוויטש און געפירט זאכן צו די שטאט סצענע, און ער פלעג אננעמען זאכן אלעמאל צו פירן נישט מיט קיין איילעניש, ער זאל קענען זיך אפשטעלן ביינאכט אין א אין א מלון אדער אין א אין א קרעטשמע און קענען לערנען. און אלעמאל פלעג ער נעמען א טאג און אריין גיין אין שול מיט ספרים און זיצן און לערנען, און דערנאך פארן ווייטער, ער האט נישט גענומען קיין זאכן וואס מ'מוז גיין גיך, ער זאל דארפן אין זיין א בעל עגלה א גאנצע צייט. דא ווען ער איז געפארן, איז ער געפארן צו די שטאט סצענא, און אויפן וועג איז געווארן פארנאכט, איז ער אריין גיין אין א קרעטשמע, און אין די קרעטשמע איז אנגעקומען דארטן דער פריץ פון די שטאט באצייכאוו און מיט אים איז געווען זיינע אלע העלפערס, און דער דער פּרץ איז אַװעקגעגאַנגען, װײַל מע האָט אים געבעטן, ער זאָל גײן שלאָפֿן און זיך געפֿינען אין אַ דערפֿל דערלעבן, װוּ דאָרטן איז געװען די גױים, און זײ האָבן נישט געװאָלט, ער זאָל זײַן בײַ ייִדן אין דעם אין די קרעטשמע, אָבער אײנער פֿון זײַנע העלפֿערס, פֿון די פֿון די גרױסע יועצים זײַנע, איז געבליבן איז געבליבן דאָרטן, און ער האָט געבעטן, אַז ער װיל פֿאָרן, מאָרגן אינדערפֿרי װיל ער פֿאָרן, ער דאַרף פֿאָרן אין סענע בשליחות פֿון דעם פּרץ. האט אים דער באלעבאס פונעם קרעטשמע באקאנט מיט דעם ר' יוסף, צום סוף האט ער גערעדט מיט אים מיט א חוצפה און האט אים געפרעגט ווען פארסטו, האט ער אים געזאגט נאכן דאווענען, האט ער אים געזאגט איך דארף נישט דאווענען, בקיצור, ר' יוסף האט זיך אוועק געזעצט און האט אנגעהויבן מאכן תיקון חצות, ס'איז געווען א קליינער פלאץ, און ער האט זיך אויפגעוועקט און ער הערט ווי א איד וויינט און ער גייט ארויס און ער גיבט א קוק, זעט ער ווי ער זיצט מיט א שייבע ליכט און ער וויינט און ער וויינט, האט דאס געגעבן עפעס א שאקל אין הארץ און האט אנגעהויבן צו זיך דערמאנען אויף זיינע צייטן, און מען הייבט אן צו זען ווי די נבואה, די רוח הקודש פונעם אלטן רעבן וואס האט געזען אז רבי יוסף'ס תפקיד, ירידת נשמתו, איז אז ער זאל ווערן לטובת נשמתו ווערן א בעל עגלה, הייבט אן צו ווערן מקוים דא. מען זעט אז דער וואס איז געווען א געווען א איד, וואס דער אייבישטער זאל אויסהיטן, וואס ער איז אוועק געגאנגען און חתונה געהאט מיט א גוי'ע און האט געהאט דריי קינדער און צוויי פון זיי זענען שוין געהארגעט געווארן און ס'איז אים געבליבן איין קינד א גוי און ער האט א ווייב די גוי'ע, און ער האט אנגעהויבן זיך צו דערמאנען אויף די אלע זאכן, און ער איז געווארן זייער צובראכן. רבי יוסף האט אנגעהויבן, געענדיגט תיקון חצות האט ער אנגעהויבן דאווענען. מיר ממשיך זיין יעצט ווייטער. דער קול פון דעם, דער קול, דער קול פון דעם זיין דאווענען האט דערמאנט דער קול פון דעם בעל עגלה רבי יוסף האט דערמאנט דעם אורח דעם קול פון זיין טאטן, וואס ער פלעג אויכעט דאווענען מיט א געוואלדיגן רגש און מיט א מורא'דיגן ברען, מיט א התלהבות האט ער געדאווענט, און נישט איין מאל און צוויי מאל האט ער אויכעט געהערט אז זיין רבי, וואס האט געהייסן רבי שלמה, האט אויכעט אזוי געדאווענט. און דערנאך האט ער געטראכט ביי זיך, דער מענטש האט געטראכט ביי זיך, דער אורח, אפשר דער בעל עגלה אויכעט איינער פון די צדיקים? אזא דאווענען מיט אזא וויינען מיט אזא תיקון חצות, אפשר איז ער אויכעט א צדיק. און ער האט ער האט זיך דערמאנט אז ביי זיי אין שטאט האט פאסירט אמאל א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געקומען א שווערע שאלה און דער רב, דער מרא דאתרא האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. די אלע גדולי תורה אין זייער שטאט, וואס האט געהייסן, די שטאט האט געהייסן טולטשין, וואס איז געווען אין דעם אין דעם געגנט פון פון פאדאליע, האבן מסכים געווען צו צו זיין טאטן וואס זיין טאטע איז געווען האט געהייסן ר' צבי דער סטאלער, ער פלעג מאכן בענקלעך מיט טישן, האבן אלע מסכים געווען צו אים. זיין טאטע וואס האט געהייסן ר' צבי האט געהאט א גוטן נאמען אין דעם גאנצן געגנט ארום די שטאט טולטשין, און איז געווען מפורסם אויף א גרויסער למדן און א חסיד, א פייערדיגער חסיד, און נישט איינמאל און צוויי מאל האט מען מציע געווען ער זאל ווערן א רב, אבער ער האט קיינמאל נישט געוואלט ווערן קיין רב. דער אורח וואס זיין נאמען איז שלמה לייב, ער האט געהייסן שלמה לייב, האט זיך דערמאנט אין די אלע פרטים פון זיין לעבן ווען ער איז געווען א בחור, ווען ער איז געווען א יונגערמאן, און האט זיך אנגעהויבן צו דערמאנען אין די ערשטע טריט ווען ער האט אנגעהויבן צו אוועקגיין פון דעם לעבעדיגן וועג ווי זיין טאטע האט אים געהייסן אין די וועג פון תורה און מצוות. ער האט געהאט א חבר וואס איז געווען מיט זייער גוטע כשרונות, געווען א קלוגער און געהאט א גוטן קאפ, און זיין נאמען האט געהייסן אברהם דוב, דער שלמה לייב דער אורח האט געהאט וואס האט די ווייב די גויע מיט אלס האט געהאט א חבר וואס האט געהייסן אברהם דוב ער איז געווען א למדן מופלג און א ירא אלקים ער איז געווען א גרויסער למדן און האט מורא געהאט פונעם אייבערשטן ביז מיט אמאל איז אים אריינגעגאנגען עפעס אין קאפ כפירה'דיגע זאכן און ער איז געווארן א כופר און ער איז געווארן א פוקר און ער איז געווארן איינער פון די פון די גרויסע משכילים און דער דער חבר איז געווען די ערשטע סיבה וואס האט משפיע געווען אויף דעם שלמה לייב אז ער זאל אוועקגיין אויכעט פון אידישקייט און האט אים אוועקגעשלעפט און געגאנגען מדחי לדחי ביז ווען זיין טאטע דער גרויסער גאון ר' צבי נגר איז געשטארבן האט ער אפגעלאזט זיין ווייב מיט די קינדער מיט די שטאט און איז אנטלאפן און האט אפגעלאזט די גאנצע אידישקייט מיט אלץ אין אין א אין א השגחה פרטית ער זאגט אין א וואונדערליכן וועג און ווי ער טראכט ער ליגט ערשט אין בעט און ער הערט ווי רבי יוסף דאווענט און ער טראכט די אלע זאכן טראכט ער אז אין א וואונדערליכן וועג איז אמאל איז ער געווען אין א האטעל ביינאכט האט ער געטראפן דעם באלעבאס פון איינער וואס האט אסאך דערפלעך ארום טשערניגאוו און יענער האט מיט אים זיך געטראפן ביינאכט אין דעם קרעטשמע און זיי האבן גערעדט, האט אים זייער געפעלן, האט געזען אז ער איז א קלוגער מענטש און אלץ, האט ער אים גענומען אז ער זאל זיין דער מנהל פון זיינע אלע דערפעלעך. און דארטן, בשעת ער איז געווארן דער מנהל פון די דערפער, האט ער אינגאנצן אפגעלאזט אלע זאכן וואס איז נאך שייך צו אידישקייט אינגאנצן, און האט זיך מחבר געווען מיט דעם מיט דעם באלעבאס פון די דערפער, און ווען דער מענטש וואס ער האט געארבעט פאר אים איז געווארן א איידעם ביי דעם פריץ פון באצייקוב איז ער געווארן אלס איז ער געווארן שפעטער האט אים דער פריץ פון באצייקוב וואס ער איז געקומען מיט אים צוזאמען אין דעם אין די נאכט איז ער געקומען מיט אים צוזאמען אין דעם קרעטשמע איז ער געווארן זיין מזכיר ער איז געווארן זיין העלפער, דער גרעסטער העלפער וואס איז דא, איז ער געווארן. און דארטן, ווען ער האט געארבעט שוין פאר דעם פריץ פון באצייקוב, האט ער באקאנט זיין ווייב, און האט געהאט מיט איר דריי קינדער, ווי געזאגט פריערט. ס'איז אריבערגעגאנגען אביסל צייט, פארשטייט זיך אפאר שעה, און רבי יוסף האט געענדיגט דאווענען, איז דער באלעבאס פון די קרעטשמע איז געגאנגען און געקלאפט אויף די טיר פון דעם צימער פון דעם אורח, דער אורח האט פארשטאנען, דער רבי שלמה לייב האט פארשטאנען, אז ער קומט אים מודיע זיין אז נאך אביסל צייט איז דער רבי יוסף בעל עגלה וועט זיין גרייט, מען האט דאך אים געדונגען, ער וועט זיין גרייט אויף צו אים נעמען צו די שטאט סנע. אבער דער אורח האט מחליט געווען אז ער וועט נישט פארן, און ער וועט גיין מיט דעם בעל עגלה דעם איד, למעשה איז געקומען דער באלעבאס פון דעם האטעל איז אים נישט געקומען זאגן אז רבי יוסף וועט זיין באלד גרייט, ער איז אים געקומען זאגן אז דעם בעל עגלה וואס ער האט געברענגט פון די קומענדיגע שטעטל ווי דו האסט מיר געבעטן אז אז דו ווילסט נישט פארן מיט רבי יוספ'ן ווייל ער האט נישט קיין צייט און ער דארף דאווענען און עס וועט שלעפן צייט, האב איך דיר באשטעלט א צווייטן, און ער האט מחליט געווען אז ער וויל נישט פארן מיט אים. ווען דער אורח האט אויפגעעפנט, דער רבי שלמה לייב האט אויפגעעפנט די טיר, זאגט אים דער בעל המלון, דער דער בעל הבית פון די קרעטשמע זאגט אים, אז כ'האב פאר דיר געדונגען א גוטן וואגן מיט א געזונטן פערד, און ביז א האלבע שעה, א האלבע שעה קומט ער דיר נעמען. און כ'האב שוין אנגעגרייט פאר דיר גוטע עסן, וועסט קענען עסן, וועסט קענען פארן מיט אים. שלמה לייב האט אים געזאגט, איך דאנק דיר פאר דיין טירחה, איך דאנק דיר פאר דעם וואס דו האסט באשטעלט דעם וואגן, אבער איך האב זיך בארעכנט אז איך וויל בלייבן דא נאך אפאר שעה, און האט אים געגעבן אפאר מטבעות פון זילבער, גיב עס צו דעם אידישן בעל עגלה וואס האסט אים געברענגט פון די אנדערע שטעטל, און זאג אים אז ער קען אהיימפארן, איך פאר נישט מיט אים. און האט אים געזאגט אז די עסן קענסטו אוועקלייגן, איך האלט נישט ביים עסן היינט. און ער פארמאכט גלייך צוריק די טיר, ווייל ס'האט אנגעהויבן צו גיסן פון אים טרערן, און זיין הארץ האט אנגעהויבן צו קלאפן, און ער האט זיך פשוט געווען אזוי ווי א משוגענער האט ער זיך געדרייט אין צימער, ער האט נישט געקענט זיך געפינען קיין פלאץ. אלץ פון דעם דאווענען פון ר' יוסף בעל עגלה. און דער דער דער קוואל פון זיינע זכרונות האט זיך אויפגעעפנט, און ער האט זיך אנגעהויבן צו דערמאנען נאך און נאך זאכן ווי ס'איז געווען אמאליגע צייטן פאר ער איז אוועקגעגאנגען פון די אידישקייט. ער האט זיך דערמאנט אין זיין ווייב און זיינע קינדער, און האט אנגעהויבן צו טראכטן און וויינען און קלאגן, ווי לאזט מען איבער א ווייב מיט קינדער אזוי, ווער ווייסט צו זיי לעבן נאך, פון וואנט האבן זיי עסן, וויפיל בושות האבן זיי געהאט אין די שטאט וואו זיי האבן געוואוינט, וואס אלע האבן געקוקט אויף זיי און געוויזן אז דאס איז די ווייב און דאס איז די קינדער פון דעם מענטשן, פון דעם שלמה לייב וואס איז אנטלאפן פון אידישקייט, און ווער ווייסט וואס טוט זיך דארט מיט אים, צו ער האט חתונה געהאט מיט א גוי'ע, צו ער היט נישט קיין אידישקייט, נישט ראש השנה, נישט יום כיפור, נישט גארנישט. און פאר וואס האב איך עס געטון רבונו של עולם פאר וואס האב איך עס געטון האט ער זיך געהאלטן אין פרעגן און ער האט זיך דערמאנט נאך וויפיל זיין ווייב האט אים אפגעגעבן כבוד וויפיל זיין ווייב האט ארויף געקוקט אויף אים און זי געווען אזא גלייכע פרוי און זי האט זיך געפירט אזוי ווי אידיש און זי געווען א גוטע ווייב און א גוטע מאמע פאר די קינדער און זיי געגעבן עסן און געזען אז זיי זאלן וואקסן ווי ס'דארף צו זיין וויפיל האט אים זיין זיין שווער וואס איז געווען א גרויסער למדן און ער איז געווען א מענטש וואס האט זייער ליב געהאט צו רעדן מיט מענטשן און האבן צוטאן מיט מענטשן, וויפיל גאר האט אים דער שווער ליב געהאט, און וויפיל האט אים זיין שוויגער מחבב געווען וואס האט געהאט זייער גוטע מידות, וואס האט אים מחבב געווען וואס ער איז אזא געווען א פיינער איד דער שלמה לייב, און האט אזוי מחבב געווען זיין ווייב האט אים די שוויגער אויכעט זייער ליב געהאט, און ער האט געטראכט ביי זיך, פארשאלטן זאל זיין דער טאג, וואס כ'האב זיך געטראפן מיט דעם חבר אברהם דוב דער פויקער, וואס האט מיר אוועקגעשטופט פון דעם לעבעדיגן וועג פון דרך החיים, פון דרך התורה, און ער איז אראפגעפאלן אויפן בעט און געוויינט און געכליפעט און געקלאגט אויף זיין מצב וואס ער איז ערשט. ס'איז אריבערגעגאנגען א שעה און נאך א שעה און נאך א שעה, און רבי יוסף דאווענט נאך. און ער דאווענט מיט א התרגשות און מיט א התלהבות און ער וויינט, ווי געזאגט פריערט, אז רבי יוסף האט זיך אויך דערמאנט אויף די צייטן וואס ער איז געווען יוסף המסביר, ער איז געווען יוסף יוסף המשביר, און דא זיצט ער און ער ווארט, ער גייט באלד ארויספארן מיטן וואגן צו פארן אויף סענע, ער איז א בעל עגלה געווארן, און דער דער טרייסטדיגער קול פון רבי יוסף'ן ווי ער האט געדאווענט האט געמאכט א מורא'דיגן רושם, און ס'האט זיך געהאלטן אין איין ברענען אין זיין הארץ אט דער דאווענען פון פון דעם רבי יוסף. און דער שלמה לייב האט זיך נישט געקענט געפינען קיין ארט אין זיין צימער וואו ער איז געווען. ער האט זיך צוריק אויפגעהויבן פון בעט און ער איז געגאנגען פון איין ווינקל צום צווייטן און געדרייט און געוויינט און געשריגן, און ער קען זיך נישט געפינען קיין ארט. דער דאווענען פון רבי יוסף ווען ער איז געקומען צו די ברכה פון אהבת עולם פאר קריאת שמע, האט ער זיך געבעטן ביים אייבערשטן אבינו אב הרחמן, שלא נבוש ולא נכלם, און די געגועים, די הכנה וואס רבי יוסף האט זיך געמאכט אז ער גייט זאגן שמע ישראל, ווען ער איז אנגעקומען צו שמע ישראל, האט עס דורכגעלעכערט זיין הארץ אזוי ווי מיט א קויל, דער שלמה לייב האט געפילט אזוי ווי א קויל גייט אים אריין אין הארץ, און זיינע נירן האבן געפילט אזוי ווי זיי ווערן צוריסן, און ער האט געשווארן ביי זיך, ער האט געמאכט א שבועה, אז פון היינט און ווייטער גייט ער תשובה טון, א תשובה אמיתית, ס'וועט גארנישט העלפן, וואס ס'זאל נישט זיין, ער גייט צוריק פארן צו זיין ווייב מיט די קינדער. ער גייט צוריק גיין צו זיין אידישקייט, ער גייט צוריק גיין צו דעם צו זיין אויבערשטן. ער האט זיך ארויסגעקומען, זיך אפגעווישט די טרערן און אפגעוואשן דעם פנים און ער איז ארויסגעגאן, און ער גייט צום באלעב צו דעם באלעבאס פון דעם קרעטשמע און ער זאגט אים, טו מיר א טובה, ליי מיר דיין טלית און תפילין. און ער גייט אין זיין צימער, האט אנגעטון טלית און תפילין, און געדאווענט מיט בכיות נוראות, פשוט געוויינט געוואלדיג מיט דעם טלית און תפילין. אין דעם אין דעם וועג וואס רבי יוסף איז געפארן דעם מאל פון בעשענקאוויץ צו סענע און האט גע און האט געסטאפט ער איז געבליבן די נאכט אין דעם פלאץ אין דעם קרעטשמע האט רבי יוסף געפירט אסאך סארטן סחורות וואס ס'דארף גיין פון בעשענקאוויץ צו סענע נאר ער האט זיך נישט געאיילט ער האט אויסגענומען לכתחילה אז ער וועט אויפן וועג ווען ס'ווערט פארנאכטעט ער בלייבט ער דארט ביינאכט אמאל וועט ער בלייבן א טאג אין שול לערנען און ער האט זיך נישט געאיילט איז ממילא האט ער שוין געוואוסט, ער האט געהערט אז דער אורח איז נאכנישט אוועק געפארן דער שלמה לייב, האט ער געזאגט אז ער וועט ווארטן אויף דעם אורח און ווען ער וועט זיין גרייט וועט ער פארן מיט אים צוזאמען, ער האט דאך אים באשטעלט אז ער וויל פארן מיט אים. ס'איז אריבער געגאנגען א שעה, האט דער אורח געעפנט די טיר און האט גערופן דעם באלעבאס פון די קרעטשמע און ער זאגט אים אז ער זאל איבערגעבן דעם בעל עגלה רבי יוסף'ן אז ער פילט אז ער איז קראנק און ער קען נישט פארן דערפאר וויל ער זייער שטארק פארן מיט דעם בעל עגלה, איז פארשטאנדיג פארוואס, ער האט דאך געזען וואס דער בעל עגלה האט געפועלט אויף אים מיט זיין דאווענען און מיט זיין זאגן תיקון חצות, האט ער ער וויל פארן מיט אים, און ער בעט אים אז ער זאל פליז רחמנות האבן און בלייבן נישט אוועק פארן קיין סענע, ער זאל בלייבן דא און ווארטן אויף אים ביז ער וועט ווערן געזונט און עט פארן מיט אים, און ער איז גרייט אים צו באצאלן וויפיל ס'עט קאסטן זיין ווארטן דא אויף אים. נוסף וואס וואס ער'ט אים באצאלן פאר דעם וועג פון דעם פון דעם מלון פון די קרעטשמע ביז סענע וועט ער אים באצאלן עקסטער פארן ווארטן און ער וועט באצאלן אויכעט פאר די עסן און טרינקען און שלאפן אין דעם האטעל וויפיל ס'קאסט וועט ער אים אויכעט באצאלן רבי יוסף האט זיך ווי געזאגט פריער האט זיך נישט געאיילט האט אנגענומען די ארבעט נישט איילנדיג האט ער מחליט געווען אז ער האט מסכים געווען אז ער גייט ווארטן אויף אים ס'איז געקומען פארנאכט, מ'גייט אריין זען צו ער גייט צו דער אורח דער רבי שלמה לייב קומט עסן, זעט מען אז ער ענטפערט נישט, האט מען אויפגעעפנט די טיר, מ'איז אריינגעגאנגען, האט מען געזען אז ער ליגט אזוי ווי א האלץ אויפן בעט, און מ'האט אים געגעבן א טשעפע דעם שטערן, האט מען געזען אז ער האט גאר הויכע היץ. א גאנצע נאכט האט דער אורח ר' שלמה לייב גערעדט פון היץ, איר ווייסט אז מען האט הויך היץ רעדט מען רעדט מען זאכן, און האט גערעדט זאכן וואס האט נישט געהאט, מען האט נישט געקענט פארשטיין וואס ער זאגט, ס'האט נישט געהאט קיין המשך איין ווארט צום צווייטן, און האט דערמאנט נעמען פון מענטשן און פון ווייבער און פון פון פון אידן און להבדיל פון גוים, אזעלכע האט ער דערמאנט וואס ער איז געווען ברוגז אויף זיי, אזעלכע נעמען וואס ער האט געזאגט האט ער זיי געשאלטן מיט די גרעסטע קללות וואס עס קען זיין, און אזעלכע נעמען וואס ער האט דערמאנט האט ער זיך ביי זיי געבעטן זיי זאלן רחמנות האבן אויף אים, און אזוי איז דורכגעגאנגען די גאנצע נאכט, ער האט נישט געשלאפן און נאר געברענט פון היץ און געהאלטן אין איין רעדן אזעלכע זאכן. ס'איז געקומען אינדערפרי פארטאג, איז אים געווארן אביסל בעסער און ער איז איינגעשלאפן, ס'איז געקומען אין דער פרי, דעם צווייטן טאג אין דער פרי, איז אנגעקומען אין דעם קרעטשמע, איז אנגעקומען א איד וואס האט געהייסן רבי יאנקל לייב בעל עגלה, און ער איז געווען פון די שטאט פון באצייקוב, ער איז געווען פון די זעלבע שטאט וואס שלמה לייב איז געווען דער גרעסטער מזכיר פון דעם פרץ פון באצייקוב. און ער האט געפירט מענטשן וואס זיי גייען אויף די ירידים וואס זיי גייען אין די פלעצער וואס איז דא די די מארקעט די גרויסע מארקעטס האט ער זיי געפירט ארום לעבן סענא ער איז אריינגעגאנגען דארט און זיי האבן זיך געוואלט אפשטעלן אביסל צו קענען עסן קענען טרינקען קענען דאווענען להבדיל דאווענען רבי יעקב לייב איז אריינגעקומען האט אים רבי יוסף געוויזן אז דא איז דא א אורח ער האט נישט געוואוסט אפילו זיין האט געוואוסט נישט געוואוסט זיין נאמען מיר ווייסן אז ר' שלמה לייב אבער ער האט נאכנישט געוואוסט ווער ער איז האט ער אים געזאגט אז דא איז דא א אורח און ער איז א איד און און ער איז זייער נישט געזונט איז רבי יעקב לייב איז אריינגעגאנגען אין זיין צימער און ער גיט א קוק זאגט ער אוי דאס איז דאך דער דאס איז דאך דער גרעסטער יועץ און דער איש דער דער מענטש וואס אלע סודות פון דעם פריץ פון באצייקאוו ווייסט ער און ער פירט אן מיט די אלע דערפערלעך וואס דער באצייקאוו האט, און זיין נאמען איז סאלאמאן נאמעצקי, פון שלמה לייב איז ער געווארן סאלאמאן, און ער איז געווארן סאלאמאן נאמעצקי, רבי יעקב לייב האט דערציילט דעם רבי יוסף בעל עגלה פון בעשענקאוויץ, האט אים דערציילט די אלע זאכן די שלעכטע זאכן וואס דער סאלאמאן דער שלמה לייב טוט די אלע עבירות וואס ער טוט און ער האט א גוי'שע פרוי און ער האט מיט איר קינדער אבער ער האט צוגעלייגט אן אינטערעסאנטע זאך אז ער האט איין גוטע מידה האט ער דער סאלאמאן נאמעצקי האט איין גוטע מידה ער האט אז מ'האט אים גערופן די אידן אין באצייקאוו האבן אים גערופן א פוקר נאמעצקי ס'הייסט דער כופר נאמעצקי וואס איז זיין דאס אז ער איז מקרב די אידן א זייער אינטערעסאנטע זאך, ער אליין האט אוועקגעווארפן אלץ און חתונה געהאט מיט א גוי'ע, און געזאגט ווי ער האט גערעדט לכתחילה מיט דעם יוסף בעל עגלה האט ער גערעדט מיט א מורא'דיגע חוצפה און געקוקט אויף אים אזוי, און פונדעסטוועגן האט ער מקרב געווען די אידן, און די אלע די אלע זאכן וואס ער האט געקענט, סיי דער פריץ פון באצייקאוו און סיי זיין איידעם וואס ער האט זיך באקאנט מיט אים און ער אזוי איז ער אנגעקומען צום פריץ פון באצייקאוו, איז אלע זאכן וואס זיי האבן געהאט, למשל די די מיל וואס מען וואס מען מאלט וואס מען מאלט די ווייץ און די און אויכעט די טייכלעך וואס איז געווען ארום וואס איז געווען אין זיין באלעבאטישקייט וואס דארטן נעמט מען כאפט מען פיש און מען פארקויפט דאס און אויכעט די קרעטשמעס וואס איז דא אויף די וועגן אין זיינע דערפלעך אלץ האט ער אדער פארקויפט אדער אדער געגעבן פאררענטעט ער האט געגעבן האט געגעבן די אידן אז זיי זאלן באצאלן שכר פאר יעדן יאר זאלן קענען דארטן פירן א קרעטשמע און ער האט זיי געגעבן אויכעט זייער גוטע תנאים, נישט נישט גענומען ביי זיי קיין סך געלט, ער האט עס פארדונגען, און נישט גענומען ביי זיי קיין סך געלט, אז זיי זאלן קענען מאכן גוטע געלט. דא איז ער, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, דא איז ער א כופר וואס האט חתונה געהאט מיט א גוי'ע און קינדער, און דא איז אין אלע זאכן מיט די אידן טוט ער זייער גוט, טוט ער זייער גוט מיט זיי. ווען דער ר' שלמה לייב האט זיך אויפגעוועקט, האט ער געבעטן דעם באלעבאס פון די קרעטשמע אז ער זאל רופן ר' יוסף באלאגאלע ער זאל אריינגיין צו אים, רבי יוסף איז אריינגעגאנגען צו אים אין צימער און האט אים געבעטן זעץ זיך אוועק איך וויל מיט דיר רעדן, האט אים אנגעהויבן צו דערציילן די גאנצע היסטאריע, די גאנצע די גאנצע פרשה פון זיין לעבן פון אנהייב ביזן סוף, אלץ וואס ער איז דורכגעגאנגען מיט אים פון ווען ער איז אוועקגעגאנגען פון דעם גלייכן וועג ביז היינטיגן טאג. און האט אים געענדיגט האט אים געזאגט אז נעכטן ווען כ'האב דיר געהערט זאגן תיקון חצות און דאווענען האב איך מחליט געווען אז איך ווער א בעל תשובה א אמת'ע בעל תשובה זאל זיין וואס זאל נישט זיין וואס זאל נישט אדורכגיין אויף מיר לאז איך אפ מיין שלעכטע וועג און איך גיי צוריקגיין צו מיין ווייב מיט מיינע קינדער און אַזוי ווי ער האָט געענדיקט דאָס זאָגן צו רבי יוסף'ן, איז ער געווען שטיל אַ פּאָר, אַ פּאָר מינוט, און האָט אָנגעהויבן צו כליפּען און וויינען געפערלעך, און זיין גאַנצער גוף האָט זיך געטרייסלט. רבי יוסף האָט זיך זייער דערשראָקן ווען ער האָט דאָס געהערט. ער איז געוואָרן צעטומלט אינגאַנצן, א מינוט האט ער געווען זייער בכעס אויף אים, וואס הייסט דאס א איד האט חתונה געהאט מיט א גוי'ע און קינדער ווי ביסטו אנטלאפן און אפגעלאזט די אידישקייט, א צווייטע מינוט האט ער רחמנות געהאט אויף אים, אבער נאך אפאר מינוט האט רבי יוסף געזען דעם גודל פון זיין התרגשות און פון זיין תשובה אמיתית און ווי ער וויינט און ער איז קראנק געווארן פון דעם ער האט היץ און ער קען נישט פארן ווייטער און ער און און ער האט געזען אין אים אז דאס איז א אמת'ע תשובה. ווי ער טרייסלט זיך ממש די גאנצע וועלט טרייסלט זיך מיט אים, און ער האט חרטה אויף זיינע מעשים און אלץ, האט ער רחמנות געהאט אויף אים און האט אים אנגעהויבן צו בארואיגן, האט אים אנגעהויבן צו זאגן זאכן אויף צו אים בארואיגן. פון דעם וואס רבי יוסף האט אים געוואלט בארואיגן און האט אים געזאגט בארואיגטע ווערטער וואס בארואיגט א מענטשן, איז רבי שלמה לייב געווארן נאך מער נתרגש און האט געוויינט נאך שטארקער. און האט אים געזאגט, האט געזאגט צו רבי יוסף'ן, אז אזא זינדיגער מענטש ווי מיר האט נישט קיין רפואה, איין רפואה איז דא פאר אים, ער זאל שטארבן מיט גרויסע יסורים, און מיט אזא עונש פון דורכגיין גרויסע יסורים און שטארבן, עט ווערן, עט ווערן נתכפר, עט דער אייבישטער פארגעבן זיינע זינד. און ער האט געזאגט, איך בין מקבל אויף זיך אלע יסורים, די גרעסטע יסורים וואס ס'קען זיין. און איך בעט זיך ביים אייבערשטן אז איך זאל פטור ווערן פון די גויה מיטן קינד וואס זענען געבארן געווארן פארשטאנדיג בטומאה, און אז ער גייט צוריק גיין צו זיין ווייב מיט זיין מיט די אידישע ווייב מיט אירע קינדער, מיט די אידישע קינדער, און ער האט און די בושות און די חרפות וואס זיי גייען דורך יעדן טאג אין די שטאט עט אוועק גיין מיט זאגן אה דאס איז דאס איז די קינדער און דאס איז די ווייב פון דעם וואס ער איז צוריק געקומען און ער איז געווארן א בעל תשובה און זיצט און לערנט און דאווענט. ס'איז אריבער געגאנגען א שטיקל צייט, האט ער זיך בארואיגט דער רבי שלמה לייב, און האט געבעטן רבי יוסף'ן אז ער זאל אים געבן זיין טלית און תפילין, און ער וויל דאווענען, און ער איז געווען אזוי שוואך און אזוי אפגעשוואכט, ער האט זיך נישט געקענט רירן, האט אים רבי יוסף אנגעטאן דעם טלית און תפילין, נאכן דאווענען איז זיין היץ ווייטער ארויפגעגאן און האט גערעדט ווייטער זאכן וואס ס'מאכט נישט קיין שכל, איין ווארט שטימט נישט מיטן צווייטן, און אויף די נעמען וואס ער האט געזאגט האט ער געשאלטן, און די נעמען וואס ער האט געזאגט האט ער זיך געבעטן מ'זאל רחמנות האבן אויף אים. רבי יוסף האט געוואוסט אז די ווערטער וואס ער רעדט יעצט איז דאס אלץ ווערטער פון תשובה און חרטה אויף דעם וואס ער איז דורכגעגאן. ס'געקומען נאכמיטאג, איז געקומען א וואגן מיט א פערד און וואגן וואס איז גייט פון פאלאצק צו די פון די שטאט פאלאצק צו די שטאט וויטעפסק און זיי האבן זיך אפגעשטעלט אין די קרעטשמע צו דאווענען און להבדיל צו עסן, צווישן די פארערס וואס איז געווען אויף דעם וואגן איז געווען א איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי יצחק זעליג פאלאצקער ער איז געווען פון די שטאט פאלאצק און ער האט געהייסן ער איז געווען א דאקטער ער איז געווען מפורסם אין די גאנצע געגנטן דארט, דער באלעבאס פון די קרעטשמע האט אים געבעטן, טו א מצוה, טו א טובה, גיי אריין און גיב א קוק וואס טוט זיך מיט דעם חולה וואס מיר האבן דא, און זאג אונז וואס מען קען טון. רבי יצחק איז אריינגעגאנגען און האט אים אונטערזוכט, האט אים בודק געווען, און האט געזאגט אז דער מענטש איז זייער מסוכן, ער איז פשוט א מסוכן, און האט אים גענומען בלוט, איינע פון די עצות מ'נעמט ארויס בלוט, געמאכט הקזת דם, און האט אים געגעבן אזעלכע מעדעצינען וואס מ'גיט וואס מ'גיט אין יענע צייטן, און נאך וואס זיי האבן געענדיגט דאווענען און געענדיגט עסן, איז ער אוועק געפארן דער ר' יצחק. ר' יוסף. נאך וואס דער אורח דער רב שלמה לייב האט מגלה געווען צו אים דעם זיין גאנצן סוד מיט אלץ, און אז ער טוט תשובה מיט א אמת, האט רבי יוסף מחליט געווען אז ער האט נישט קיין רשות צו אים לאזן דא אליין. אז דער אייבישטער וועט העלפן און אז דער רב שלמה לייב וועט ווערן בעסער, וועט ער אים העלפן צו מקיים זיין זיין נדר אז ער זאל צוריק גיין צו די ווייב און די קינדער, די אידישע ווייב און די אידישע קינדער. און ווער ווייסט וואס ס'וועט זיין. און אויב ס'וועט זיין חס ושלום, ס'וועט זיין א אומגליק, און דער שלוי, און דער שלמה לייב וועט שטארבן, און קיינער וועט נישט וויסן פון זיין סוד, און זיין ווייב מיט די קינדער וועלן נישט וויסן פון דעם, וועט ער גיין און זיי דערציילן, אז זיי זאלן וויסן אז דער מאן און זייער טאטע איז געשטארבן א אמת'ער און א גרויסער בעל תשובה און האט אנגעטאן טלית און תפילין, און האט געבעטן ביים אייבערשטן אז די גוי מיט די גויים מיט דעם אינגל דעם גוי זאלן גע'הרג'עט ווערן און פטור ווערן פון זיי, און ממילא בלייבט ער דא און ער האפט צום אייבערשטן אז עס וועט ווערן בעסער און יעמאלט וועט ער פארן מיט אים וואו ער דארף וועט אים נעמען צוריק צו די ווייב מיט די קינדער. חוץ פון דעם האט רבי יוסף געטראכט וויבאלד אז ער קומט וויבאלד אז ער טראכט א תשובה און חרטה על העבר מוז ער אים העלפן, ער מוז אים העלפן, ער קען נישט אוועקגיין און אים איבערלאזן אליין, נישט נאר ווייל ער וויל דערציילן די ווייב מיט די קינדער נאר ס'איז א מצוה צו העלפן אזא איינעם. וואס האט וואס טוט מען? ער האט דאך אבער פארט א פולען וואגן מיט סחורה וואס ער דארף פירן קיין די שטאט סצענע. ער האט אפגערעדט אז ער עס וועט נעמען לענגער ווי רעגולער אבער ער מוז דאך אמאל מוז ער דאך אנקומען מיט דעם ער קען עס נישט לאזן דא אפאר טעג אדער אפאר וואכן ביז דער שלמה לייב וועט ווערן געזונט האט ער גענומען ער האט עס איבערגעגעבן צו אן אנדער צו ר' יעקב לייב בעל עגלה. דער רבי יעקב לייב וואס איז געקומען דארטן און ער האט דערציילט ווער דאס איז אז מען רופט אים סאלאמאן גאמעצקי און אלס, האט ער אים איבערגעגעבן די זאכן און האט אים געבעטן אז ער זאל עס פירן, ער פארט דאך סייווי אין סענע, זאל ער עס פירן אין סענע, און ער איז געבליבן, רבי יוסף האט מחליט געווען אז ער בלייבט מיט דעם. ר' שלמה לייב, ביז ער וועט ווערן געזונט אדער חס ושלום ווי געזאגט פריער טאמער וועט עפעס פאסירן מיט אים. די מעדעצינען וואס דער דאקטער ר' יצחק זעליג פאלאצקער האט אים געגעבן האט גארנישט געהאלפן. פון שעה צו שעה איז זיינע היץ ארויפגעגאן און ס'איז אריבערגעגיין אויף דעם אויף דעם קראנקן שלמה לייב איז אריבערגעגיין דריי מעת לעת, דריי טעג און דריי נעכט, מיט מורא'דיגע גרויסע היץ. דערווייל האט מען זיך דערוואוסט אין דעם אין דעם שטוב אין דעם חצר פון דעם פורץ פון בית סייקוב האט מען זיך דערוואוסט אז זיין איש סודו דער מענטש וואס האט אלע זיינע סודות און זיין זיין העלפער וואס העלפט אים און ער העלפט זיין איידעם דער דער יונגער שר און דער און און זיין יועץ ראשי איז קראנק און ער ליגט אין א מלון אויף די פרשת דרכים אין דעם זעלבן קרעטשמע וואו דער פורץ איז געווען אפאר טעג פריער און איז אוועק געגיין צו שלאפן אין נעקסטן דארף און ס'האט זיך דערוואוסט ווען ער איז אהיים געקומען האט זיך דערוואוסט אז דער שלמה לייב דער סאלאמאן סאלאמאן סאלאמאן גאמעצקי איז נישט געזונט האט דער פורץ געהייסן זיין דאקטער וואס ער האט געהאט יעדער פורץ האט דאך געהאט א דאקטער ביי זיך וואס האט געוואוינט לעבן אים האט אים געזאגט ער זאל גיך פארן צו דעם קרעטשמע, און ער זאל ברענגען דעם חולה צו זיך אין שטוב אריין און ברענגען אין באצייקאוו, און אויב ער וועט געפינען אז זיין מצב איז טאקע זייער שווער, זאל ער אים פירן אין די שטאט וויטעפסק, וואס דאס איז דאך א גרויסע שטאט, און דארטן איז די די דאקטוירים און די רפואות איז אסאך בעסער ווי אין דעם חצר פון דעם פורץ אין באצייקאוו, און האט אים אנגעזאגט אז ער זאל זייער שטארק אכטונג געבן און נישט דערציילן דעם חולה אז ס'האט פאסירט א מורא'דיגן אומגליק, ס'איז געוואלדיג, די מעשה איז פשוט מבהיל על הרעיון, ער האט וואס ס'האט פאסירט, ער האט נאר תשובה געטון, ער האט נאר געוויינט די נאכט און האט אנגעהויבן לייגן טלית און תפילין און אלס, וואס האט שוין פאסירט? זעט וואס דא טוט זיך מיט די רוח הקודש פונעם אלטן רעבן וואס דא טוט זיך, האט דער דער פורץ באצייק פון באצייקאוו האט אנגעזאגט דעם דאקטאר וואס ס'גייט פארן גיך עם צו העלפן, האט ער עם אנגעזאגט זאלסט עם נישט דערציילן פון דעם אומגליק וואס ס'האט פאסירט, ווייל ווייל די. ווייל ס'איז שוין דריי טעג אריבער וואס זיין ווייב די גוי'ע מיט זיין זון זענען געפארן מיט א שיפעלע אויפן טייך, די שיפל האט זיך איבערגעקערט און זענען ביידע דערטרונקען געווארן. דער רופא, דער דאקטער פון דעם חצר פון דעם פון די שטאט פון די שטעטל באצייקאוו איז אנגעקומען און האט אים געפונען אז ער איז מסוכן מאוד, זייער זייער אין א ביטערע סכנה און ער קען אויסגיין יעדן מינוט. ער האט געזען אז ער האט א דלקת אין מח, ער האט א אינפעקציע, א אינפעקציע אין מח, א ברעין אינפעקשאן, אין אזא אופן אז מען קען אים נישט רירן פון זיין פלאץ, ער האט דאך אים געזאגט ער זאל אים ברענגען צו באצייקאוו אדער ער זאל אים נעמען אין וויטעבסק, האט ער געזען אז מען קען אים נישט רירן, ער איז אין אזא מצב וואס מיט אים רירן שטארבט ער גלייך, האט ער אים געמאכט רפואות וואס ער האט געוואוסט, און האט מודיע געווען, געשיקט א שליח גלייך צו מודיע זיין דעם פורץ אז דער חולה איז מסוכן זייער שטארק און מען קען אים נישט פירן אין קיין ארט, און ער איז נישט קיין אחראי, ער מיינט אז ס'קען זיין אז ס'וועט אים באלד טרעפן א אומגליק און ער וועט און ער וועט נישט קענען ווערן געזונט, ווייל די היץ וואס ער האט איז שוין אויף אזעלכע הויכע דרגות אז ס'איז פשוט סכנת נפשות יעדן סעקונדע קען ער אויסגיין. און דער און דער קראנקער דער שלמה לייב שיקט ער זאגן דעם פורץ איז שלאגט זיך ער שלאגט זיך אויפן לעבן, און נאר דער אייבישטער קען העלפן. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך מיט די מעשה וואס האט פאסירט מיט דעם שלמה לייב, ווי ער איז געווארן א בעל תשובה, און מיר האפן אז אין די קומענדיגע וואך וועט מען קענען ענדיגן